שלום וברכה צו א רגע לחץ אויף קול מבשר. אונז שמועסט מען דא אזוי אבער ס'איז באמת גארנישט. ס'איז גארנישט וואס איז דא דא? ס'איז דא ווערטער, ס'איז דא ווערטער וואס איך זאג, ווערטער וואס דו הערסט, אבער ס'איז גארנישט. אבער ס'איז נישט ממש גארנישט, מ'קען נישט זאגן אז ס'איז גארנישט. ס'איז דא דא לופט. ס'איז דא לופט, ס'איז דא עלעקטרישע כוואליעס, יא, אנדערש וואלט אנדערש וואלסטו נישט געקענט הערן וואס איך זאג. ס'איז דא דא עפעס. מ'קען נישט זאגן אז ס'איז דא ממש גארנישט צווישן אונז. אבער לאמיר יא, אונז רעדט מען שוין יא, און עס איז שוין יא דא עפעס, ס'ליגט עפעס אין די רעדן, אין אונזער שמועס דא, אונזער אויסטויש, דעמאלטס לאמיר טאקע יא רעדן וועגן גארנישט. על כל פנים לאמיר פרובירן צו רעדן וועגן גארנישט. לאמיר אים אויפזוכן און זעהן צו מ'קען מיר אים טרעפן. אבער לאמיר נאר א רגע פריער רעדן וועגן עפעס, שוין יא אן עפעס, א שטארקע ממשות, און דאס איז די גיליון דעהו. די גיליון דעהו שטעלט אוועק הלכות יחוד, אדער וויאזוי מ'וואלט עס היינט אנגערופן הלכות ארבעט, די הלכות פון וואס זענען שייך, אין שולחן ערוך הייסט עס יחוד און ביי אונז הייסט עס היינט די. ארבעט פלעצער, אבער ס'איז אוועקגעשטעלט אויף זייער א מאדערנעם אופן, א מאדערנעם אופן מיינט נישט נאר די לעיאוט, די אויסשטעל, און ס'איז געשריבן שיין, מ'זאגט עס איז עסטעטיקלי פליזינג, ס'איז געשמאק צו ליינען, נאר אויך אז ס'איז זייער זייער שטארק אראפגעברענגט, ס'איז אראפגעברענגט צו דעם היינטיגן מציאות, און דאס איז אמאל די שוועריגקייט ווען מ'לערנט הלכה, אין די מקורות איז וויאזוי מען קאנעקט עס צו היינט, סיי ס'איז נישט גרינג ווייל ס'איז דא היינט אנדערע אומשטענדן, און מען דארף זיי, מען דארף עס אראפברענגען, מען דארף צוזאמשטעלן די די לשון און די תוכן פון דעמאלט צו די מציאות פון היינט, און אפילו ווען מען פרובירט איז עס א שטיקל ארבעט, יא, און דאס איז די ארבעט פון די פוסקים אין אלע דורות און אויך די היינטיגע צייטן, אבער דעהו נעמט אוועק, נעמט א, שטעלט אוועק דאס לעבן פון יעצט כמות שהיא, און זאגט אוואו די הלכה זאגט דארטן אויף א שפראך וואס מען קען נישט נאר רילעיטן, נאר מען כאפט גראד וואס מען האט צוטון למעשה. איז זיך אויפצושרייבן צו באקומען די גיליון דעהו אויף אימעיל, קען מען אדער שיקן א טעקסט מעסעדזש צו ניין טו ניין טרי סיקס סעווען סעווען סיקס סיקס פאר, ניין צוויי ניין דריי זעקס זיבן זיבן זעקס זעקס פיר, אדער שיקן אן אימעיל צו סובסקרייב עט דעהו דאט ארג. דעהו ספעלט זיך די או אי איי. עיטש יו דאט ארג. צו הערן מער וועגן דעם גיליון קען מען הערן אן אינטערוויו וואס איך האב געהאט מיטן ארויסגעבער פונעם גיליון אויף טרי וואן פון די מעין מעניו נאמבער טו פאר טו סעווען פאונד. דעהו שוין איינמאל עפעס. לאמיר אבער רעדן וועגן עפעס וואס איז נישט עפעס, עפעס וואס איז גארנישט. איז וואס איז גארנישט? איז לאמיר זיך פארשטעלן ווי אונז באקומען מיר אויף די פאסט, עמיטער האט אונז אפגעשיקט א גרויסן א קעסטל א באקס, ס'איז נאך דערצו שיין איינגעפאקט, אהערגעשטעלט, פשש געשמאק, יא פונעם אויסזען פון די פאק פאפיר וויאזוי מען רופט עס, רעפינג פעיפער, וואלט מען געקענט דרינגען אז אינעווענדיג ליגט עפעס מי יודע וואס, איך ווייס נישט א מתנה, עפעס שאין כמוהו, און יעצט מאכט מיר עס אויף, און נישט דא דארטן גארנישט. ס'איז נישט דא גארנישט. מורא'דיגע אנטוישונג. נע. ס'איז א מורא'דיגע דיסעפוינטמענט. אבער די אמת איז אז די באקס, דיסעפוינטמענט זעמער, יא, דיסעפוינטעד זעמער, אבער די באקס איז נישט ליידיג. די באקס איז נישט ליידיג ווייל ס'איז אנגעפילט מיט לופט. און לופט איז א עכטע ממשות. לופט איז א ממשות, פונקט ווי האלץ, פונקט ווי שטיינער, פונקט ווי א קאר, פונקט ווי סיי וואסערע אנדערע זאך וואס אונז באטראכט מיר אלס פשוט אז ס'איז א ממשות'דיגע זאך. לופט איז נאר דורכזיכטיג, דאס הייסט אז מ'קען עס נישט זען, נאר מ'קען עס נישט זען דעמאלטס איז עס נישט אזוי מובן מאיליו במושכל ראשון אז דאס איז א ממשות, אז ס'איז א עכטע זאך, אבער ס'איז. ווייל לאמיר זאגן אז אויב וואלט מען אויפגעמאכט דעם באקס און ס'וואלט פון דארטן ארויסגעזעצט א רויך, וואלט מען געזאגט אז עפעס איז דא דארטן. דאס הייסט, ס'איז נישט דא די מתנה אדער כ'ווייס וואס, די חפץ וואס כ'האב מיך גערישט אז ס'וועט זיין. גארנישט, נא, נאטינג קלאוס טו איט, גארנישט כעין זה אפילו, אבער עפעס איז דא דארט, ס'איז נישט ליידיג, ס'איז דא רויך, כ'זע עס. איז לופט איז גארנישט ווייניגער ממשות ווי רויך, און לופט זעהט מען נישט. אין פאקט איז לופט שוין איינמאל א ממשות. עס איז דא זייער אסאך דערפון אין א קיוביק מעטער. א קיוביק איז א קעסטל, יא, פיר קאנטיג צו אלע זייטן, לענג, ברייט, און אויף ארויף אדער אויף אראפ. איז א קיוביק מעטער וואס איז בערך פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיט, פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיס, האט אין זיך פֿינף און צוואַנציק סעפטיליאן מאלעקיולס פון לופט. קודם די נומבער, סעפטיליאן איז אן איינזער מיט פֿינף און צוואַנציק זיראוס. מאלעקיולס איז ווען עפעס איז צאמגעשטעלט פון מער ווי איין אטאם. איז א אטאם לאמיר זאגן פון גאלד, זענען אלע אטאמס דערפון די זעלבע, זענען צאמגעשטעלט פון די זעלבע אינגרידיענטס, פון די זעלבע באשטאנדטיילן, די זעלבע זאך אטאמס פון האלץ, דאס זענען די יסודות'דיגע זאכן וואס זענען דא אין די וועלט, אין די בריאה, נאכדעם זענען דא קאמבינעישאנס, צירופים, ווען מען שטעלט צאם לאמיר זאגן אן אטאם פון גאלד מיט אן אטאם פון האלץ, אויף אן אופן וויאזוי די צוויי דארפן ווערן צאמגעשטעלט, אזוי הייסן באמת צאמגעשטעלט מחובר, דעמאלטס איז די זאך א מאלעקיול, ס'איז א חיבור א צירוף פון צוויי סארטן אטאמס. איז לופט איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין יסודות'דיגע בריאה, ס'איז נישט קיין יסודות'דיגע בריאה טייטש אז ס'איז שוין צאמגעשטעלט פון אנדערע זאכן, פון אנדערע אטאמס, פון אנדערע יסודות'דיגע, פון אנדערע פונדאמענטל. זאכן אין די בריאה. יא, סאו לופט איז צאמגעשטעלט פון נייטראדזשען, אקסידזשען, וואסער, א משהו קארבאן דייאקסייד, און נאך אפאר שאר ירקות, אבער אונטערשטע שורה איז אז לופט איז שוין א קוגל, יא, ס'באשטייט פון אייער, פון קארטאפל און פון צוקער און וכו', איז אין א קיוביק מעטער, וואס איז פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיס, זענען דא צען סעפטיליאן מאלעקיולס פון לופט, דאס הייסט א צענער מיט נאך פֿיר און צוואַנציק זיראוס, אדער אן איינצער מיט פֿינף און צוואַנציק זיראוס. וואס מיינט, וואס מיינט די ציפער? די ציפער איז, לאמיר פארשטיין, לאמיר באקומען א השגה ווי גרויס ס'איז. אין די בריאה, אין די יוניווערס, זענען דא זייער אסאך שטערנס, יא ס'איז א אלטע זאך, אלטע כלל, און וואס הייסט אסאך שטערנס? לויט געוויסע שאצונגען זענען דא מער שטערנס אויבן, דאס הייסט אינעם גאנצן חלל, מער וויפיל זאמד ברעקלעך, זאמד שטויבלעך ס'זענען דא ביי אלע ים ברעגן פון די גאנצע וועלט, ביי אלע ביעטשעס, פון די גאנצן כדור הארץ, ס'איז א נאמבער, יא? מ'נעמט אין די האנט איין אזא א האנט, א האנטפול, א פויסט, מיט זאמד, און ס'זענען דארטן א ים מיט זאמד שטויבלעך, מיט זאמד ברעקלעך, איז לויט געוויסע שאצונגען זענען דא אין די יוניווערס, אין די בריאה, אינעם חלל, מער שטערנס ווי זאמד ברעקלעך ביי די חופי הים. וויפיל איז עס? די נאמבער לויפט ערגעץ, מ'רעדט פון וויפיל שטערנס איז דא, ס'איז ערגעץ ווי צווישן א צענער נאכגעפאלגט מיט צוויי און צוואַנציק זיראוס אדער א צענער נאכגעפאלגט מיט פֿיר און צוואַנציק זיראוס. דאס הייסט בערך לאמיר זאגן א צען סעפטיליאן שטערנס, בערך, אפשר אביסל מער און אפשר אביסל ווייניגער, איז אין א קיוביק מעטער. קיוביק פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיס איז דא מער לופט מאליקיולס ווי שטערנס וואס איז דא אין הימל. סאו מ'קען נישט זאגן אז א באקס, אז א ליידיגע באקס, א ליידיגע שאכטל איז באמת ליידיג. ס'איז דאך נישט ליידיג. א גאנצע באלעבאטישע מספר פון ממשות איז דארטן יא דא. נאר ווי געזאגט, מ'קען עס נישט זעהן. מ'קען עס נישט זעהן עס ווארפט זיך נישט אזוי אין די אויגן אז דאס איז עפעס. ווען עס וואלט מען באטראכט א הויז. א שטוב, מען זאל זיין אין א הויז אין א דירה, און זיך אומגעקוקט דארטן מיט אזא ספעציעלן אפאראט וואס נוצט מייקראוועיווס, שטאטס נוצן די געווענליכע ליכט שטראלן, לייט רעיס, וואלט יענע מכשיר גענוצט, און אזא מכשיר איז דא, מייקראוועיווס, וואלט דארט אויך נישט געווען קיין שום ממשות אין די גאנצע הויז, עס וואלט נישט געווען קיין ממשות מיינט אז אפילו ווענט וואלט נישט געווען, ווייל מייקראוועיווס גייען דורך ווענט. ס'גייט דורך ווענט מיינט עס אז ווען איך קוק אויף א וואנט מיט מייקראוועיווס זעה איך נישט קיין וואנט אויך נישט, סאו קען מען בעצם זאגן אז די הויז האט אין זיך גארנישט. אונז ווייס מיר אז עס האט יא. נעם אראפ די מכשיר און קוק דערויף מיט די אויגן, זעט מען ווענט, זעט מען א דאך, זעט מען א פאדלאגע און פארשידענע חפצים. אקעי, לאמיר נישט בלייבן שטיין אזוי מיטן ליידיגן פילן שאכטל, ס'איז נישט קיין תכלית, אונזער ציל איז דאך צו טרעפן גארנישט. איז לאמיר פרובירן ווייטער, אונז נעמער דעם שאכטל און מ'טראג מיר אים אפ צו א לאבאראטאריע, א ספעציעלע לאבאראטאריע וואס קען ארויסנעמען לופט פון ערגעץ, נעמט א פארמאכטע פלאץ ווי ס'איז דא לופט און נעמט אים פון דארטן ארויס. און די מיטל, די פארטייל איז דאך דא, דאס ווייסט מען ווען מען קויפט אין געשעפט וועקיום פעקד זאכן, איז פשט אז מ'האט פון דארטן ארויסגענומען די לופט, אבער נישט די גאנצע. איצט טראג מיר אונזער באקס צו זייער א פארגעשריטענע אזא לאבאראטאריע, וואס איז אהערגעשטעלט ווי ס'דארף צו זיין, גענוג סאפיסטיקירט אז ס'קען פון דארטן ארויסנעמען די מאקסימום לופט וואס איז נאר שייך. יא, סאו די חברה דארטן, די סטעף, ארבעט אויף קעסל און אויף כלים, און איצט טרעפן מיר זיך צום סוף מיט א סך הכל פון צען ביליאן מאלעקיולס פון לופט. יא, ס'איז א מורא'דיג א שיינע רעדוקציע, און מ'קען זאגן אז זיי האבן געטון א אויסגעצייכנטע ארבעט. מורא'דיג. פריער איז דא געווען צען סעפטיליאן מאלעקיולס פון לופט, געבליבן זעמער מיט צען ביליאן. מ'קען זאגן אז ביחס צו וואס דא איז פריער געווען, איז דער שאכטל ליידיג. אבער ס'איז נאכאלץ נישט ליידיג, ס'איז פארט דא צען ביליאן מאלעקיולס פון לופט, מ'קען עס נישט רופן ליידיג, עפעס איז נאך דא דא, סאך ווייניגער ווי פריער, ליידיג אבער נישט. שוין, אונז זעמיר שוין געווען ביי די בעסטע לעבארעטארי דא אויפן כדור הארץ, און זיי האבן נישט מצליח געווען דורכצופירן די אויפגאבע וואס אונז האמיר אויף זיי ארויפגעלייגט, איז צייט זיך אריינצוזעצן אין א ספעיס שיף און אוועקפארן פון דא. יא, דאס איז עס, די ערד, די כדור הארץ, ס'טויג נישט, מ'קען נישט צושטעלן, מ'בעט פון איינעם צוצושטעלן א זאך און דער איד דעליווערט נישט, צייט צו גיין ווייטער און לאמיר גיין זוכן אין ספעיס. יעצט לאזן מיר זיך ארויס אויף א נסיעה אינעם סאלער סיסטעם, די סאלער סיסטעם איז ווי אונזער כדור הארץ מיט די אנדערע פלאנעטן, די כוכבי לכת דרייען זיך ארום די זון, איז צווישן די פלאנעטן איז דא א ריזיגע מרחק פון גארנישט. צווישן די זון און אונזער ערד, צווישן די זון און אנדערע פלאנעטן, און צווישן איין פלאנעט און דעם צווייטן, איז דא מיליאנען מייל. די מיליאנען מייל פון ממש גארנישט. ס'איז דא ממש גארנישט, איז דא א סברה צו זאגן אז קיין לופט איז דארט אויך נישטא, אבער ס'איז נישט ממש אזוי. אז אונז עמיר נעמען אזא שאכטל וואס איז גרויס א קיוביק מעטער, ווי פריער דערמאנט, פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיס, און עס. אהין שטעלן און אריין לייגן וואס דארטן איז דא, עמיר זיך נאך אלץ טרעפן מיט צען מיליאן לופט מאלעקיולס. ס'איז אסאך ווייניגער ווי די צען ביליאן וואס די בעסטע לאבאראטאריע האט באוויזן אויף דער ערד, אבער ס'איז נאך אלץ נישט ליידיג. עפעס איז נאך דא. ס'איז נאך דא סוף כל סוף איז דא דארטן פלאנעטן. ס'איז דא אקטיוויטי, ס'טוט זיך, ס'איז דא א בריאה. און אביסל לופט, און לופט פארשטייט זיך מיינט נישט אייביג די זעלבע לופט ווי אונז האמיר דא, וואס באשטייט על פי רוב פון אקסידזשען און מיט א מיקס פון אנדערע אנדערע סובסטענסעס, נאר דארטן איז אויך דא לופט וואס באשטיין פון אנדערע זאכן, אפילו שעדליכע געזעס און שעדליכע לופט וואס איז מסוכן פארן מענטש און פאר אנדערע לעבעדיגע באשעפענישן, אבער ס'איז דא, עפעס איז דא דארטן, און. אזוי ארום צווישן די לופט וואס וואנדערט אוועק פון די פלאנעטן און זיי פליען ארום און שוועבן ארום אינעם חלל האבן מיר זיך ווייטער טרעפן מיט צען מיליאן לופט מאלעקיולס פער קיוביק מעטער איז די משימה וואס אונז האבן אויף זיך גענומען פריער אויסצוליידיגן דעם שאכטל און זיך טרעפן מיט גארנישט האבן מיר דערווייל נישט מצליח געווען דורכצופירן. קיצור פשט איז אז ס'איז צייט צו גיין נאך ווייטער. און פאר אונז גייען מיר ווייטער לאמיר א רגע צוריק קומען דא צו דער ערד ווי אונז זעמער ווי אונז וואוין מיר ווי אונז שמועס מיר און אונז ווייל דא אויף אונזער פלאנעט איז יא דא נאך איין פלאץ ווי ווי מ'נעמט ארויס מער לופט וואס איז ווייניגער ליידיג ס'איז מער ליידיג און ס'האט ווייניגער תוכן ווייניגער ממשות אפילו ווי אין ספעיס אפילו ווי אינעם סאלער סיסטעם דער פלאץ הייסט סן סערן איז א ריזיגע מאשין, ס'איז די גרעסטע מאשין וואס די מענטשהייט האט נאר געבויט סיי ווען אין די היסטאריע, געפינט זיך אין שווייץ, כ'מיין א חלק דערפון לויפט אויך אין פראנקרייך, ס'איז א ריזיגע אפאראטוס, וואס באשטייט פון אזא ריזיגע, א גיגאנטישע רעדל וואלט מען געקענט זאגן, וואס לויפט א לענג פון זיבן און צוואַנציק קילאמעטער, ס'איז א קארגע זיבעצן מייל, און דארטן אין די פייפ אין די פלאץ איז ליידיגער, ס'איז דא ווייניגער לופט אפילו ווי אינעם סאלער סיסטעם, און די סיבה פארוואס מ'האט געלייגט אזויפיל געוויכט אויף דעם איז ווייל די תפקיד פון פון יענע מאשין פון סערן, די מאשין הייסט די לארדזש העדראן קאליידער, איז איז צו טרעפן נאך מער יסודות'דיגע זאכן, דאס הייסט אונז האלט מען אז מען האט דעם אטאם און מען האט די באשטאנדטיילן, די אינגרידיענטס פון וואס אן אטאם איז צוזאמגעשטעלט, אבער יענע זאכן פון וואס די אטאם איז צוזאמגעשטעלט איז דאך אויך ווייטער צוזאמגעשטעלט פון נאך קלענערע זאכן, איז כדי צו קענען קריכן פון דארטן וואו מען שטייט ביז אהין, ביז די מאשין איז אהערגעשטעלט געווארן, יא, צו קענען נעמען די פארטיקלס וואס אונז האמיר געטראפן ביז דעמאלטס, צו קענען זעהן וואס טוט זיך אין זיי אליינס נאך ווייטער, האט מען געדארפט האבן אזא מאשין, ווי אזעלכע פיצעלע, פיצעלע איז ממש נישט קיין בארעכטיגטע ווארט פאר דעם, פאר די קליינקייט פון וואס מ'רעדט דא, פאר אזעלכע פיצעלע סוב אטאמיק פארטיקלס, זיי צאם צו שמעטערן איינס אריין אין די אנדערע, זיי זאלן זיך צוברעכן, און דאן זאל מען קענען זעהן וואס טוט זיך דארטן אינעווענדיג. יא ווען אזוי אזוי פירט מען זיך דא סתם אזוי אין די גרויסע וועלט אין די זין אז ווען מען וויל מען האט פאר זיך צוויי מען האט פאר זיך א הארטע פעסטע אוועקגעשטעלטע זאך און איך וויל זען וואס די קישקעס זענען וואס דארטן איז אינעווענדיג דארף מען אים צוברעכן איז דאס טוהן יענע דארטן אין די לארדזש העדראן קאליידער טוען זיי מיט סוב-אטאמישע פארטיקלס, דאס הייסט מיט די פיצלעך שבפיצלעך בן בנם של אותם פיצלעך פון די אטאמישע אינגרידיענטס, און מען צעשמעטערט זיי כדי צו קענען כאפן א בליק אין זייערע קישקעס וואס דארטן טוט זיך, איז די יענע פארטיקלס דארפן קודם קענען פליען זייער זייער שנעל, כמעט אזוי שנעל ווי די שנעלקייט פון ליכט, דאס פעלט אויס כדי אז זיי זאלן אריינזעצן איינעם אינעם אנדערן מיט גענוג כח אז זיי זאלן זיך בכלל צעברעכן. און אויך דארף עס זיין ליידיג. עס דארף זיין ליידיג פון סיי וועלכע זאך חוץ די צוויי אידן וואס אונז ווילן מיר זאלן זיך צאמקראכן, ווייל אנדערש מיינט עס אז די פארטיקלס וועלן זיך אנשטויסן אין עפעס אנדערש, אין לופט אדער אין חלקים פון לופט, איז וועגן דעם איז יענס אזוי ליידיג ווי ליידיג קען נאר זיין נישט נאר דא אויפן כדור הארץ נאר אפילו אינעם סאלער סיסטעם אויבן. און יענע מאשין עס קראכן זיך סאב אטאמיק פארטיקלס צוזאמען מיט אזא פונקטליכקייט אז לאמיר לאמיר ארויסטראגן א אילוסטראציע דערפון אהער אויף די וועלט איז ס'אזוי ווי אונז וואלט מיר גענומען צוויי נידלעך אפגערוקט איינער פונעם אנדערן צען קילאמעטער, ס'איז בערך זעקס מיט א פערטל מייל, זעקס מיט א פיפטל מייל, מען וואלט זיי געשאסן איינער קעגן אנדערן, און זיי וואלטן זיך באגעגנט פונקט אינמיטן וועג ביי די שפיצן, סאו די שפיצן וואלטן זיך אנגעשטויסן איינער אינעם אנדערן פונקט אינמיטן וועג. איז פון אזא פונקטליכקייט רעדט מען דארטן. אקעי אבער צוריק צו אונז איז אפילו די לארדזש העדראן קאליידער אין סן איז אויך נישט ליידיג, ס'איז ליידיגער ווי די חלל וואס איז דא צווישן לאמיר זאגן דעם זון און די כדור הארץ אדער צווישן די כדור הארץ און מאדים, אבער ליידיג איז עס נאך אלץ נישט. ליידיג האבן מיר נאכנישט האבן מיר נאכנישט געטראפן, און עס דארף מען פארן ווייטער. סאו מיר האבן שוין געווען אין דער ערד, אין די סערן, מיר האבן שוין געווען אויף דער ערד. מיר האבן שוין געווען אינעם סאלער סיסטעם, יעצט פאר מיר ווייטער, מיר פארן ארויס פונעם סאלער סיסטעם, און מיר פארן אריין אין די ספעיס וואס איז דא צווישן שטערנס, די שטערנס אויבן אין חלל לויפן און זענען איינגעטיילט, זיי וואוינען אין גרופעס, גרופעס, קהילות, קרייזן, איז. די סאלער סיסטעם איז א חלק, ממש א קליינער חלק, א גארנישט שבגארנישט פינטל אין א איין אזא שטערן גרופע, אונזער. אונזער שטערן גרופע הייסט די מילקי וועי, די מילך וועג, שביל החלב. די אונזער שטערן גרופע, געלעקסיס רופן זיי זיך, די שטערן גרופעס, איז אונזער געלעקסי באשטייט ערגעץ ווי צווישן הונדערט ביז פֿיר הונדערט ביליאן שטערנס, נישטא קיין פונקטליכע ציפער, אבער ס'איז א גרופע. די גרופע איז אבער זייער זייער אויסגעשפרייט. ס'הייסט ווען מען רעדט לויט די השגות פון דארטן אויבן אינעם חלל, זענען מיר נישט אזוי געפערליך צעשפרייט, ס'הייסט די חלל וואס איז דא, די פלאץ, ליידיג פלאץ, וואס איז דא צווישן איין שטערן גרופע, איין געלעקסי, און דעם נעקסטן איז סאך מער ווי די חלל צווישן סיי וועלכע שטערן און אן אנדערן שטערן אינעם זעלבן, אין דער זעלבער גרופע אליין. אבער למעשה לויט אונזערע מושגים איז דארטן דא זייער אסאך פלאץ, מען רעדט פון. טריליאנען מייל. לדוגמא די שטערן, די זון, מיין איך צו זאגן, די זון וואס איז די נאנטסטע שטערן צו דעם כדור הארץ, יא, די זון איז בעצם א דורכשניטליכע שטערן, נישט מער, און זיין חשיבות איז נאר אין די תפקיד, אין די אויפגאבע וואס ער טוט פאר'ן מבחר הבריאה, דעם מענטש, און אויך נישט נאר דעם מבחר הבריאה, די זון שטעלט צו חיות און אנדערע צוגעהערן פאר די עולם הצומח און די עולם החי, אבער די זון כשלעצמה איז א דורכשניטליכער שטערן, איז די זון איז שוין דרײַ און נײַנציק מיליאן מייל אוועק פון דעם כדור הארץ, אנדערע שטערן זענען טריליאנען מייל אוועק, און פון שטערן ביז שטערן איז ווייטער טריליאנען מייל, איז דארטן דא זייער אסאך פלאץ צווישן סיי וועלכע זאך און סיי וועלכע אנדערע זאך, סאו דארטן איז נישט אזוי פשוט אז לופט מאלעקיולס אדער מאלעקיולס פון סיי וואס זאלן זיך פארוואלגערן, אבער זיי זענען בכל זאת דארטן. ס'איז נאך אלץ דא מאלעקיולס און אטאמס פון דעם און פון יענץ וואס רייסן זיך אפ פון ממקור חפצבתם, פון וואו זיי קומען, וואו זיי האבן זיך אנטוויקלט, און זיי לאזן זיך ארויס אויף א נסיעה אין די ווייטע ענדלאזן חלל. איז ממילא אפילו דארטן אפילו אויף א פלאץ ווי ס'איז דא טריליאנען און טריליאנען מייל פון גארנישט שבגארנישט, קען מען נאך אלץ טרעפן אז אין א קיוביק מעטער, פֿינף און דרײַסיק קיוביק פיס, וועט מען זיך טרעפן מיט פֿינף הונדערט טויזנט מאליקיולס פון לופט און אנדערע אזעלכע גאזן, אנדערע געזעס, אבער אפילו דארטן, אפילו מיט אזא מספר מצומצם פון א האלב מיליאן, אונז קומ מיר דא אראפ פון צען סעפטיליאן מאליקיולס און נאך אלץ דא עפעס ליידיג איז נישט סאו מיט דעם אזוי געזוכטן גארנישט האט מען זיך נאכנישט געטראפן. כדור הארץ, לעבערעטאריעס, סאלער סיסטעם, און צווישן די שטערנס דערווייל האט מען נאכנישט געטראפן דאס וואס אונז זוך מיר, איז צייט צו פארן ווייטער, צוריק איינפאקן די זאכן, נאכאמאל זאגן תפילת הדרך, ס'מיינט ס'איז באמת א וועג ארויס פון א ישוב יעצט, ארויס פון יעדן ישוב, פון יעדן זאך, און אונז גיימער פארן פון די אינעם חלל וואס איז דא צווישן איין געלעקסי און דעם אנדערן, צווישן איין שטערן גרופע און דעם נעקסטן. אונז האמיר פריער דערמאנט אז אין א געלעקסי אליינס איז דא חלל צווישן שטערן און שטערן אין א באטרעף פון טריליאנען מייל, און די אלע זאכן אין איינעם, ס'הייסט די אלע שטערנס צווישן וועמען ס'איז דא אזויפיל ליידיג פלאץ, איז אין איינעם בעצם א גרופע. און אונז גיימיר ארויס פון די גרופע, און אונז לאז מיר זיך ארויס אין די חלל וואס איז דא צווישן איין שטערן גרופע און די אנדערע. וואס דארטן רעדט מען פון א פוסטקייט און א וויסטקייט וואס מ'קען זיך נישט משער זיין. ליידיג ליידיג ליידיג פאר לאנג לאנג לאנג לאנג לאנג. גענוג ליידיג פאר גענוג א גרויסן שטח אז ס'איז זייער רחוק אז עפעס סיי וואס זאל זיך האבן דארטן אהין פארוואלגערט, גייט נישט זייער ווייט, און ס'איז טאקע זייער קרוב לאמת ווען מ'קומט אן צו די, צו דעם חלל, די חלק פון די בריאה וואס רופט זיך די אינטערגאלעקטיק ספעיס דאס הייסט די שטח וואס איז דא צווישן איין גאלאקסיע און די אנדערע, דארף מיר אונז נעמען א שטיק מקום אזוי גרויס ווי צען קיוביק מיטער, ס'איז בערך אביסל מער ווי דרײַ הונדערט און פֿופֿציק קיוביק פיס, און דארט וועט מען טרעפן אפאר אטאמס בודדים, אפאר איינצעלע אינדיווידועל אטאמס וואס שוועבן ארום דא און דארטן. אקעי, ענדליך, סא אונז זעמיר אנגעקומען צו כמעט גארנישט. חרבן איז נאר אז אונז האמער אזא ווארט ווי כמעט. כמעט גארנישט. אן דעם כמעט וואלט מען יעצט געווען ממש ביים סוף. אבער, ס'איז פארט נישט אינגאנצן גארנישט. עפעס איז נאך דא דא. און אפילו אונז זאל מען מצליח זיין, זאל מען טרעפן עפעס א מיטל, כ'ווייס נישט, עפעס א פארטל, ארויסצוטרייבן אפילו די ווייניג, גאר ווייניג, כמעט נישט, אינדיווידזשועל אטאמס וואס שוועבן ארום אין די לופטן אין די ווייטע אינעם ווייטן חלל, וועלן מיר נאך אויך נישט האבן דערגאנגען צום סוף, וועלן מיר נאך אויך נישט האבן דערגאנגען צום ציל פון גארנישט. פארוואס? ווייל ס'איז דא אזא זאך אין די בריאה וואס רופט זיך ווירטשועל פארטיקלס. דאס זענען זאכן, כ'ווייס נישט וואס עס צו באצייכענען, נקודות, עפעס קליינע פיצעלע עפעסעס, מ'מיינט קלענער ווי מען קען זיך נאר מצייר זיין און מתאר זיין, וואס שפרינגן כסדר ארויס, זיי ווערן געבוירן און זיי ווערן אויס, זיי ווערן באשאפן, זיי ווערן חרוב ממש מיניה וביה. אין אונזער וועלט, אין אונזער עולם המוחשי, וואלט עס געווען א בחינה ווי, יא לאמיר צוריק גיין צו אונזער שאכטל פון גאנץ אנהייב, ווי מען מאכט אויף די שאכטל, ס'איז ליידיג, און פלוצלינג זעען מיר ווי ס'געט א ווער פול אן, פלוצלינג, מיט מארבלס, מיט כ'ווייס נישט וואס, מיט ניסלעך, ס'ווערט פול און ס'ווערט צוריק ליידיג אויף די רגע, נאכדעם קומען זיי, זעט מען זיי צוריק פלוצלינג נאכאמאל. דאס איז וואס איז געשען ביי די יסוד פון די חוקי הטבע, פון נעיטשור, אויף דארטן עכ"פ-נעם ווי אונז האלטן, מ'רופט עס די יסוד, ווייל דאס איז די שפיץ, די אונטערשטע טיפסטע חלק ווי אהין די וויסנשאפט איז אנגעקומען דערווייל, און דארטן איז דא אזא זאך אז אפילו ווען א זאך איז אינגאנצן ליידיג, ליידיג פון לופט, ס'איז גענוי אז דארטן איז נאר די חלל, פלאץ, איז ווירבלט עס כסדר מיט עפעס א בריאה, פיצל א בריאה, כ'מיין מ'קען אפילו נישט נוצן די ווארט פיצל, מ'רעדט פון קלענער פון קלענער פון קלענער פון קליין. און זיי האלטן אין איין ווערן באשאפן און זיי ווערן חרוב. זיי ווערן געבוירן און זיי שטארבן. ממש אין קלענער פון א כהרף עין. כסדר. מ'רופט זיי ווירטשועל פארטיקלס ווייל אנדערש ווי אנדערע זאכן וואס קומען פון עפעס וואס איז שוין געווען דא פריער, למשל ווי פריער דערמאנט, לופט מאלעקיולס איז צוזאמגעשטעלט פון אנדערע, אטאמס וואס האבן עקזיסטירט פריער. אזוי ווייטער, יענץ זענען זאכן וואס ווערן געבוירן כפי ראות העין, ווערן זיי געבוירן אזוי ווי פון גארנישט, זיי געבן א שפרונג אריין פון העדר אריין צו יש און זענען דא, און זעלבע זאך ווערן זיי צוריק אויס. פון וואו זיי קומען און וואוהין זיי גייען, איז איינע פון די מיסטעריעס וואס מוטשעט די היינטיגע סייענטיפישע וועלט, נארמאל ווייסט מען ווען א זאך שטארבט ווערט עס נישט אויס, ס'ווערט נאָר טראַנספאָרמירט אין עפּעס אַנדערש, אַפילו ווען פאַרן אויג זעט עס אויס ווי ס'ווערט אויס, ווייל די זאַך, וואָס איז פריער דאָ געווען, די האָלץ, איז מער נישטאָ. אָבער סייענטיפיש גערעדט קען מען נאָכפאָלגן דעם גאַנצן פּראָצעדור, וויאַזוי די האָלץ ווערט עפּעס אַנדערש און יענץ ווערט עפּעס אַנדערש. דאָ רעדן מיר אונז פון עפּעס, וואָס קומט אַריין צו די בריאה, צו עקזיסטענץ פון כ'ווייס נישט וואו, און ס'גייט צוריק צו כ'ווייס נישט ווי. און דאס איז די סיבה פארוואס מען רופט עס אזוי ווירטשועל פארטיקלס, כאילו ס'איז נישט עכט ממשות'דיג נאר ס'איז א שפיל, ס'איז א זאך וואס שפילט זיך אויס אין פראנט פון די אויגן ס'איז נישט קיין עכטע זאך. אזוי ווייזט זיך עס פאר אונז, ווי ס'קומט פון איך ווייס נישט ווי און ס'גייט פון איך ווייס נישט ווי און ס'עקזיסטירט אויף א צייט וואס מ'קען אפילו נישט מעסטן. יא איז. האמער שוין אויסגעקלינט דאס פלאץ פון דעם לעצטן זכר פון אלע אטאמס, אבער זעמער נאך אלץ געבליבן מיט עפעס, מיט ווירטשועל פארטיקלס. קענסט זיי רופן ווירטשועל, קענסט זאגן אז קוים ווי זיי עקזיסטירן, אבער עפעס איז דא דא, עפעס טוט זיך, סא ליידיג, גארנישט, האמער נאך אלץ נישט. אונז האמיר עס נישט אבער אונז זעמיר נישט גרייט אויפצוגעבן, יא און אונז זעמיר זייער זייער אנטשלאסן, זעמיר מורא'דיגע עקשנים און אונז גיימיר גיין מיט די מיט די מיט דעם ענין ביזן סוף, אונז גיימיר גיין ביזן סוף און אונז גיימיר אויפקומען מיט א וועג, כ'ווייס נישט וויאזוי, ס'איז נאך נישט דא, אבער לאמיר זיך פארשטעלן אז מ'איז אויפגעקומען מיט עפעס א מהלך, א מיטל, אויסצוליידיגן חלל אפילו פון די ווירטשועל פארטיקלס אויכעט. מ'גיימיר מאכן פסח'דיג די פלאץ מיט אלע בריסקער חומרות מיט אלע הידורים, און ס'וועט נישט זיין קיין גארנישט גארנישט גייט נישט בלייבן אלעס גייט ארויס אפילו די ווירטשועל פארטיקלס אויכעט. אלעס איז ארויס ס'נישט געבליבן ממש ממש גארנישט, איז יעצט אזוי ווי די אזוי ווי אזוי ווי אונז זאג מיר יא אלעס איז ארויס און ס'איז געבליבן גארנישט, דאס מיינט אונז זעמער געבליבן מיט גארנישט. אבער ס'איז נאך אלץ נישט אינגאנצן אזוי, ווייל אפילו ווען אלעס איז אינדרויסן, אפילו ווען דאס פלאץ איז קלין פסח'דיג אזוי ווי קלין און פסח'דיג קענען נאר זיין, זעמער נאך אלץ געבליבן מיט חלל, זעמער געבליבן מיט ספעיס, פשוט ליידיג פלאץ, פלאץ וואס איז ליידיג פון אלעם, ס'האט אין זיך גארנישט, אבער ס'איז דא פלאץ, ליידיג פלאץ, חלל הפנוי. ס'קען זאגן אז די פלאץ איז ליידיג, קען זאגן אז אין די פלאץ איז גארנישט דא, אבער די פלאץ אליין איז נאך יא דא. סא עס איז, איך קען נישט יעצט זאגן דעם סטעיטמענט אז איך בין געבליבן מיט גארנישט, אז ס'איז גארנישט דא. ס'איז יא דא עפעס, ס'איז דא פלאץ. אין די פלאץ קענען אריינגיין זאכן, און די זאכן זענען נישטא, אבער די פלאץ אליין איז יא געבליבן. אונז רעדמיר יעצט דערפון. אונז האלטמיר אינמיטן פארשטיין, אונז האלטמיר אינמיטן קוקן דערויף אפילו אויף חלל. און ס'איז נישט סתם קיין פשעטל אזוי ווי א ווערטער שפיל, ס'איז דא פלאץ במילא איז עפעס דא, נאר ס'איז א אמת גמור, ס'איז א עכטע עכטע זאך אפילו פשוט טרוקן לויט די וויסנשאפט, לויט די הארטע פיזישע וועלט פון סייענס פון די וויסנשאפט, איז פלאץ א עכטע עכטע זאך, ס'איז א עכטע זאך וואס קען זיך, כ'וויל נישט אריין קריכן יעצט אין אנדערע נושא אינגאנצן, אבער ס'איז א זאך וואס קען זיך טוישן, ס'קען זיך בייגן, ס'קען זיך קנייטשן, ס'איז ליגט עפעס אין דעם, פלאץ איז א בריאה וואס האט כללים און חוקים, א גרויס חלק פון די כללים און חוקים קען מען אונז היינט, מ'פארשטייט עס, מ'ווייסט וויאזוי ס'ארבעט, און נאכאמאל מ'רעדט נישט יעצט פון לופט אין די פלאץ, און מען רעדט נישט פון סיי וועלכע אנדערע זאך וואס ליגט אין די פלאץ אליין, נאר מען רעדט פון די עצם מקום, די עצם מקום וואס האט ממש אין זיך ממש ממש גארנישט, גארנישט גארנישט, ס'איז ליידיג פון יעדן מין סארט תוכן, אינהאלט וואס קען נאר זיין, בלייבט נאך אלץ א עכטע זאך, א עכטע זאך, א עכטע בריאה, די בריאה הייסט חלל. און דער חלל האט געזעצן, ס'האט כללים, וואס מען קען, וואס מען האט אפגעלערנט און וואס מען פארשטייט, וואס מען קען אויסרעכענען, וואס מען קען נאכמאכן, מען קען זיך שפילן דערמיט און אזוי ווייטער. גארנישט, גארנישט שבגארנישט, אמת'דיגע ריינע גארנישט מיינט חלל אויך נישט. חלל אויך נישט, וואס יא? גארנישט אין מוחלט. איז האבן מיר אפשר געטראפן דעם גארנישט וואס אונז האבן זיך ארויסגעלאזט זוכן מיט בערך א האלבע שעה צוריק. אבער מען קען מען נישט אנקומען אהין, עפעס שטעלט אונז אפ, דא איז דא א וואנט, און די וואנט הייסט אונזער שכל, אונזער שכל וואס איז כולל אלע השגות, אלע חכמות, אלע סייענס, אלע פילאזאפיעס, אלע תורות, אלעס איז נכלל אין די שכל, און אונז זיצט מיר אין א ספעיס שיף פון שכל, די שכל שטעלט זיך אפ דא, די שכל צוזאמען מיט סייענס, צוזאמען מיט חכמה. עס ענדיגט זיך חכמה און עס הייבט זיך אן חסידות, און ווען מען זעצט זיך אריין אינעם חסידישן ספעיס שיף, דארטן איז טאקע יא דא, עס הייבט זיך אפילו אן ביי אין מוחלט, מען ווערט אויס די ישות, די יא זיין, יא עקזיסטירן, יא, די פארקערטע פון נישט איז דא, ווען מען קריכט ארויס פון דעם שיף הייבט זיך אן אין, און דארטן איז דא א דביקות און א התמזגות, מען ווערט צוזאם געגאסן מיט דעם ריזיגן אין מוחלט וואס איז בעצם די ענדגילטיגע אחדות, אחדות הפשוט. ברכה און הצלחה.